תקופה פון די מאמלוקס די מאמלוקים, די פריערדיגע שמועס האבן אונז ארום געשמועסט וועגן די מסורות ארום קבר דוד, די באקאנטע קבר דוד וואס איז געפינט זיך אויף הר ציון, און איך האב לעניות דעתי איז די מסורת נישט ריכטיג, ס'איז געבויט אויף א נוצרישע מסורה, און איך האב געוויזן און מוכיח געווען אז נאר די נוצרים האבן עס מטפח געווען און גרויס געמאכט און חשוב געמאכט, און די, די תוצאות פון דעם וועט מען רעדן די קומענדיגע וואך, אז ס'איז געווען א א שטארקע וויכוח מיט א א רייבעריי צווישן די אידן מיט די נוצרים אין אונזער תקופה, ווייל די אידן מיט די צייט האבן אנגענומען די נוצרישע מסורה. יעצט וועלן אונז רעדן וועגן א אנדערע שטח אדער א חשוב'ע פלאץ וואס לדעתי איז עס אויך א טעות. יעדער וואס קומט אין ירושלים אין די אין די אלטשטאט באווייזט מען אים אז אונטער די חורבה שול איז דא די רמבן שול מי לנו גדול מהרמבן דער רמבן האט עס געבויט איבערגעבויט און דארט געדאווענט איז זיכער אז יעדער יעדער יעדער איד כאפט א התעוררות און און ער געבט א תפילה מעומק הלב בעקבות די אחד מענקי הראשונים האט עס האט עס געבויט און דארט געדאווענט, אבער לעניות דעתי איז דאס איז די שול פון רמבן נישט געווען דארט, די די יסוד, עס איז די די מסורת אז דא די רמבן שול איז געבויט אויף זיין בריוו, גלייך ווען ער איז אנגעקומען דא אין שנת כ"ז, ער ער חודש אלול כ"ז, און ער שרייבט מוצאי יום כיפור אז ער מוז אוועק גיין, די שטאט איז חרוב צווישן צוליב די מלחמה צווישן די צלבנים און די ממלוקים, און די קיין שול איז נישטא, און די אלטע שול איז אויכעט חרוב, קיין ספרים איז נישטא, און ער מיט די מיט די צען פינגער זיינע האט איבערגעבויט די שול, און ער שטעלט פאר עס איז דארטן דא עמודים, ביעמס, מיט קיפות. שוין. פאר וועם האט ער עס געבויט? קיין מנין איז נישטא אין ירושלים, אבער ס'קומען יום טוב קומען עולי רגל, שרייבט ער פונקט פון וואנט, פון דמשק, צובא, דאס איז ארם צובא, דאס איז חאלעב, וארץ מצרים, וכל גלילות הארץ. דאס איז א פלא פון א זאך, אז אידן אין אזא שווערע מצב, ארץ ישראל איז חרוב, ס'דא חילופי שלטון פון פון די פון די נוצרים צו די איסלאם, און די אידן זענען זיך א מוסר נפש צו קומען, און וואס איז די מטרה זייערע? לראות בית המקדש ולבכות עליו, זיי קומען עולה רגל זיין אויף יום טוב און קלאגן אויפן חורבן, דאס איז ממש פלא פלאים. איז געקומען א איינער פון די גרעסטע חוקרים הרב רבי יהוסף שווארץ איז ארויפגעקומען פון דייטשלאנד אנהייב די ת"ר יארן די תק"צ און ער האט חוקר געווען די לאנד פון א' ביז ת', געוואלט מזהה זיין, אידענטיפייען, די שטעט פון וואס ווערט דערמאנט אין תנך און חזל, און האט געמאכט א דראסטישע ארבעט, ער איז דער ערשטער חוקר וואס האט וואס האט אוועקגעשטעלט די געאגרעפי פון ארץ ישראל. זיין ספר, זיין ריזיגער ספר הייסט תבואות הארץ, ער האט געענדיגט די ארבעט תרכ"ה, און מען האט עס אנגענומען כמעט ללא עוררין, און ער שרייבט אז די שול אונטער די חורבה שול וואס איז היינט חרוב, דאס איז די שול פון רמבן שול, דאס איז די שול וואס דער רמבן האט איבערגעבויט, וואס איז זיין ראיה? עס זענען דא עמודים, שיש, און א שיינע כיפה. אגב אין זיינע יארן איז דאס געווען אונטער די אראבישע הענט, מיר רעדן וועגן דעם די קומענדיגע וואך, און ער האט פרובירט מיט כל טצדקי אז צו עס פודה זיין פון די אראבער און עס איבערבויען און משפץ זיין, אבער נישט מצליח געווען. אבער די זיהוי איז נישט ריכטיג, פשט בפשטות נישט ריכטיג. די ערשטע וואס דער ערשטער חוקר אדער געאגראף וואס איז געקומען דא אין די תקופה פון די אטאמענס איז געווען ר' דוד קאנפארטי, ער איז ארויפגעקומען ירושלים ת"ח, און ער האט געהערט פון תושבים פון שטאט ואמרו לי אז דער רמבן האט איבערגעבויט אין ירושלים א בית מדרש און ביז היינט רופט מען עס מדרש הרמבן. אבער איז יעדער קען מיינען אז ס'מיינט דעי שיל אונטער די חורבה שיל. אבער ער לייגט צו נאך א שורה והוא תחת התל קרוב לחומות העיר אצל שער ציון והוא השער של קבורות מלכות בית דוד. דא די אנדערע זיהוי אוואו די שיל פון רמבן אונטער שער ציון. א פלא פון א זאך. אבער רבי יוסף שווארץ זיעועי האט גורם געווען אז עד היום רוב רובא דרובא רובא דרובא פון די היסטאריאנים און פון די שרייבערס און פון די חוקרים האבן אנגענומען רבי יוסף שווארץ דעה און דאס איז עד היום הזה. אבער ס'איז ס'איז דא א חשוב'ע חוקר אלחנן ריינער וואס האט עומד געווען אויפן טעות פון רבי יוסף שווארץ, ער האט עטליכע ראיות אז די ישוב היהודי אין די תקופה, התחלת הממלוכים, איז געווען אין שער ציון. רבי אשתורי הפרחי, א תלמיד פון רא"ש, איז ארויפגעקומען בערך אין קוף עין פ אין ארץ ישראל, און ער איז דער ערשטער, ער איז געווען א חכם, א תלמיד פון רא"ש, דער ערשטער וואס האט אוועק געשטעלט די געאגרעפי פון ארץ ישראל, האט דורכגעגאנגען יעדע שטאט, און און געמאסטן, און און ווי ער האט פארשטאנען אזוי האט ער געשריבן, דא איז די נאמען פון שטאט וואס ווערט דערמאנט אין תנך און אין חזל, ס'קומט קיין ירושלים פארשטייט זיך. איז ירושלים זאגט ער איז דא צוויי הלכות וואס מען דארף וויסן אוואו די גבולות הארץ, די ערשטע די ערשטע הלכה איז פדיון מעשר שני, טאר מען נישט מען טאר נישט פודה זיין מעשר שני אין ירושלים אין תחום אין גבול פון ירושלים, די צווייטע הלכה איז אז מען טאר נישט באגראבן א מת אין ירושלים, וויל ער וויסן אוואו איז די גבולות פון ירושלים, זאגט ער אז ציון איז אינדרויסן פון די תחום פון די שטאט. יא. וואס מיינט ער ציון? ציון מיינט ער, די הר ציון וואס איז געווען אינדרויסן פון די חומה אין זיין תקופה. בדומה לו, להבדיל מקודש לחול, אין די זעלבע תקופה, אפאר יאר שפעטער איז ארויפגעקומען א נזיר פון איטאליע, האט געהייסן יעקב, פון די שטאט וועראנא, איז ארויפגעקומען דא אין קוף צדיק ה' און ער שטעלט פאר פונקטליך אוואו איז די אידישע קהילה, אוואו די אידישע קהילה אין בית קייאפא, איבער בית קייאפא אין הר ציון, אביסל ווייטער פון די קברים פון די סעודה אחרונה, אנטקעגן דעם איז די די שכונה די ישוב פון די אידן. וואס איז דאס די סעודה אחרונה? די סעודה אחרונה איז די די נוצרים האבן מקדש געווען הר ציון צוליב עטליכע מאורעות וואס איז געווען מיט אותו האיש, איינע פון די חשובע מאורעות ביי זיי איז אז די לאסט סאפער וואס ער האט געגעסן מיט זיינע תלמידים איז געווען ליל פסח, נאכדעם האט מען אים גענומען להריגה, דאס איז געווען אין אין הר ציון, און אויף דעם האבן זיי געבויט א ריזיגע קלויסטער וואס דאס דאס איז די בנין פון קבר דוד עד היום הזה, דאס הייסט אז די אלע וואס זיי דאווענען אין קבר דוד דאווענען אין א קלויסטער. און ס'קומט אויס אז מ'צאמשטעלט די ידיעה פון אשתורי הפרחי און די ידיעה פון להבדיל פון דעם פון דעם גוי זעהט מען קלאר אז די אידן האבן געוואוינט אין די די שטח, און דא איז געווען די רמב"ן שול. וועלכע אידן וואוינען יעצט אין ירושלים? איז נאכאמאל, די תקופה פון די צלבנים, פון די נוצרים, האבן אידן נישט געקענט וואוינען אין ירושלים. גלייך נאכדעם איז געווען שווער פאר אידן צו קומען, אבער די רגע וואס מען האט געקענט ארויפקומען, זענען אידן האבן זיך האבן זיך מוסר נפש געווען און זיך באזעצט אין ירושלים. די שטח הייסט הר ציון פון ווען פון די נוצרים האבן זיך באזעצט אין ירושלים. ס'איז דא גראדע מפרשי המקרא וואס זענען נאכגעגאנגען די די די איידיע פון אז הר ציון איז דארט, הר ציון וואס ווערט דערמאנט אין אין מקרא, אבער עס איז זייער שווער צו מקבל זיין. פארשטייט זיך אז די נוצרים זענען געווען דא האבן זיי געבויט זייערע קלויסטערס, ס'איז דא קבר דוד, ס'איז דא האגיא ציון, האגיא ציון איז ציון הקדושה, ס'איז דא דארמציון, ס'דא בית קייאפא, קייאפא איז געווען דער כהן גדול אין די תקופה פון אותו האיש, עס איז דא די לאסט סאפער. אבער אינמיטן די נוצרישע תקופה פון רוים איז געקומען דא עפעס א קייסארית, א געוויסע חשובע פרוי ביי זיי, זי האט געהייסן אודוקיא, און זי האט אראפגענומען די איסור פון די אידן וואוינען אין ירושלים, און זי האט געבויט די חומה מתקיפת רוים, און די הר איז געווען א חלק אין די חומה א חלק אינדרויסן פון די חומה, פון יענצמאלט הייסט עס הר ציון. די אידן האבן געוואוינט מער אין עכו, אזוי ווי איך האב דערמאנט אין די פריערדיגע תקופה, אין די פריערדיגע שמועסן, און די בעלי התוס' האבן זיך באזעצט אין עכו, בפרט ווען רבי יחיאל מפאריז איז ארויפגעקומען אין שנת כ', און האט געשטעלט די ישיבה המדרש הגדול דפאריז, דאס האט מעלה געווען די קרן פון ארץ ישראל אין אשכנז און צרפת און ס'קומען ארויף אידן פון די געגנט און באזעצן זיך אין עכו, מען האט גערעדט וועגן דעם אין די פריערדיגע שמועסן פארוואס מ'האט זיך באזעצט דארט, זיי האבן אסאך עדויות און חילופי מכתבים פון עכו צו אשכנז און צרפת. דרך אגב, ס'איז אינטערסאנט, היינט איז היינט איז איינגעפירט ס'איז דא א פאנאוועזשער ישיבה, וואס מיינט א פאנאוועזשער ישיבה? אז נאכן קריג איז ארויפגעקומען דא דער פאנאוועזשער רב, און געשטעלט א ישיבה, און האט ממשיך געווען די ישיבה אין פאנאוועזש, והוא הדין סלאבאדקע און לאמזשע, וכו' וכו' עד היום הזה. איז כ'האב אלע יארן געמיינט אז דאס איז א פרישע איידיע פון אריבערפירן א נאמען פון א ישיבה איז געווען נאכן קריג, יעצט בין איך געוואויר געווארן ניין אז ר' יחיאל מפאריז איז ארויפגעקומען פון פאריז איינער פון די חשובסטע בעלי התוספות און זיין ישיבה אין עכו האט ער געגעבן א נאמען מדרש הגדול דפאריז. איז די די די מנהג איז איז אן אלטע מנהג. שוין, עכו איז צוזאמגעפאלן אין שנת נ א, דאס איז צוועלף איין און ניינציג, די איסלאם האט עס איינגענומען פון די נוצרים, און דאס האט גורם געווען אז די אידן האבן מורא געהאט ארויפצוקומען, וואס איז געווארן? די אידן האבן געלעבט פון מסחר דורך עכו, עכו איז א פארט שטאט, די פארט איז געווען בקשר מיט די אלע פארטן אין די נוצרישע וועלט, און די אידן זענען געווען סוחרים, אזוי האבן זיי געלעבט, אזוי האבן זיי געקענט פירן א אידישע קהילה מיט א ישיבה, אבער יעצט אז די נוצרים זענען געפאלן, ס'איז שוין נישטא, איז די ישוב איז צוזאמגעפאלן, חוץ פון דעם וואס מ'האט געהארגעט אסאך אידן, און דאס האט גורם געווען אז די די ישוב איז צוזאמגעפאלן בערך הונדערט יאר, איז נישטא קיין קהילה. און דערפאר קען מען פארשטיין ס'איז דא א באקאנטע תשובה אין מהר"ם מרוטנבורג וואס איז ממש יעצט, מהר"ם מרוטנבורג איז אוועק נ ג,

אז ס'נישטא קיין תורה, נישטא קיין ישיבה, נישטא קיין מצוות, נישטא ווער זאל אכטונג געבן, נישטא קיין רב, זאגט דער מהר"ם מרוטנבורג דאס איז די סיבה וואס מ'איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל. פון ווען איז דא א שטארקע עליה? פון אשכנז אהער, פופציג יאר שפעטער, נישט קיין סאך, אין שנת קוף קוף אלף ביז קוף זיין איז געווען א מגיפה אין אין גאנץ אין די גאנצע וועלט, ס'הייסט די שווארצע מגיפה, ס'האט זיך אנגעהויבן אין אין סין, אין טשיינע, די וואסער איז געווארן מיט מיט דזשערמס, און מיליאנען מיליאנען מענטשן זענען אין א טווח פון פון פופצן צוואנציג יאר זענען געשטארבן. יעצט ווען די מחלה מיט די מגיפה איז אנגעקומען אין אין אשכנז און צרפת פארשטייט זיך די גוים האבן אויסגענוצט די געלעגנהייט און און מאשים געווען די אידן אז זיי זענען שולדיג. דאס איז געווען בערך אין קוף זיין קוף חית, דאס איז די גוישע דרײַצן זיבן און פֿערציק און אַכט און פֿערציק, וואס האבן זיי וואס האבן זיי וואס איז געווען זייער טענה? האבן ארויסגעמאכט א בלבול אז די אידן שיסן שיטן אריין אין די בארות מים סם און דער עולם טרינקט דאס און דאס איז די גורם פון די מגיפה. און די סיבה איז אז זיי ווילן אוועקלייגן די נוצרים, און דאס האט גורם געווען אז אין דייטשלאנד און אין צרפת און אין שווייץ, שווייץ איז געווען א גרויסע קהילה פון אידן, האבן די גוים ארויסגעגעבן א פאגראם און צענדליגער טויזנטער אידן זענען געהארגט געווארן דורך זייערע שכנים אין די יארן. די תוצאות פון די רדיפה האט גורם געווען צוויי זאכן, אז די אשכנזישע, די מערב אשכנזישע קהילות זענען אויסגעליידיגט געווארן די לעצטע מאל, און מ'איז אריבער קיין מז ע, פארקערט, די מזרח'דיגע קהילות זענען אריבער אין מערב, אנטשולדיגט, די מערב'דיגע קהילות אין אש אין יוראפ זענען אריבער אין מזרח, דאס איז פוילן, און אזוי ווייטער, און באהעמיע, אין פראגא געגנט, יענסטמאלט איז אויפגעלעבט געווארן די קהילות. יעצט א קליין נומער פון די אידן וואס זענען אריבער פון מערב אויף מזרח זענען ארויף געקומען קיין ארץ ישראל. עס איז דא ממש מתי מעט דאקומענטס פון זיי, דאקומענטן פון זיי, אבער די ביסל וואס איז דא איז געט אונז א אינדיקאציע, א אינדיקעישאן אז ס'איז געווען דא אשכנזישע אשכנזישע קהילה מיט א ישיבה. אחד מחכמי אשכנז וואס איז ארויפגעקומען אין ארץ ישראל האט געהייסן רבי יצחק הלוי מבילשטיין, בילשטיין איז א שטאט אין דייטשלאנד, ער איז געווען א תלמיד מובהק פון רבי אלכסנדר דער בעל האגודה, בעל האגודה איז פון די לעצטע ראשונים אין דייטשלאנד, און דער רבי יצחק איז געווען דער ראש ישיבה אין היידלבורג, נאך די נאך די שחיטה איז ער ארויפגעקומען מיט זיינע תלמידים, די גאנצע ישיבה איז ארויפגעקומען אין ירושלים, זיי האבן זיך געגעבן א נאמען אסירי ציון, זייער אינטערעסאנט, זייער זייער אינטערעסאנט. דער רבי יצחק איז ארויפגעקומען בערך אין קוף י, יא, די די די די שחיטה איז געווען קוף ח, קוף ז, קוף ח, אין קוף י איז די ישיבה אריבער אין ירושלים, זיי האבן געלערנט אין נגלה מיט נסתר, אונז האבן כתבים פון זיי, און זיי האבן מקבל געווען כתבים אין ירושלים פון ספרדים, כגון רבי יוסף דזשיקאטיליא, דער רמד"ל, און און נאך וואס וואס קיינער אין אשכנז האט נישט געוואוסט פון זיי. איינער פון די תלמידים איז זעהר באקאנט, ר' מנחם ציון, ער איז געבוירן געווארן אין שפיירא, ער איז זעהר באקאנט מיט זיין ספר ציוני, ציוני על התורה, פארוואס ער האט זיך געגעבן א נאמען ציוני שרייבט ער אין אין די הקדמה אז וויבאלד איך האב איך האב געלערנט אין הר ציון צווישן די חסידים נגידי עם, האב איך עס געגעבן א נאמען ציוני. זעהט מען פון דעם אוואו איז געווען די ישוב היהודי אין די תקופה, אנהייב תקופת הממלוכים אין הר ציון, און נישט אוואו די אידן וואוינען היינט. נאך א תלמיד וואס ר' איציקל האט געהאט איז געווען ר' שמשון בן ר' שמואל מחבר ספר יריעות עזים, יריעות עזים איז א זעהר אינטערסאנטער ספר, ס'איז ווייטער אויך געשריבן אין א שיר, געדרוקט אין ווענעציע שין נון זיין, און ער האט איבער געלאזט כתב יד הגהות אויפן מרדכי, ס'איז זעהר באקאנט אז דער מרדכי איז געווען דער ספר יסוד אין די יארן אין אשכנז. ער איז ארויפגעקומען אויך אין די יארן אין ארץ ישראל אין קוף י א, און אויך זיין טאטע איז ארויפגעקומען, ר' שמשון מיט שמואל זענען ביידע ארויפגעקומען און זיך באזעצט אין ירושלים. אין זיינע צוויי ספרים, נאך מער די הגהות אויף מרדכי, איז ממש א קליין קליין חלק פון זיי אפילו אפילו אפשר צען פראצענט פון זיי איז געדרוקט געווארן פאר דרייסיג יאר צוריק אין אין מוריה דורך א חכם ידידי ר' שלמה שפיצער אין דעם אין אין זיינע ספרים איז די ערשטע מאל איך מיין עס די ערשטע מאל אין די היסטערי וואס ווערט דערמאנט מנהגי ירושלים נאכאמאל אונז גייען צוריק אין שנת קוף י א למשל ער ברענגט די הלכה די ראשונים אז מען מאכט קידוש יעדעם ליל שבת אין שול, שרייבט ער אבער אני הכותב רואה שנוהגין בירושלים שאין מקדשין כלל בבית הכנסת, און דאס איז א יסוד א שורש לדברי הבית יוסף איבער צוויי הונדערט יאר שפעטער וואס ער שרייבט אז אזוי איז די מנהג פון מצרים. מיינט ארץ ישראל. לגבי הסבה, ברענגט ער דעם ראבי"ה, דער ראבי"ה איז געווען פון די ענקי אשכנז, אז היינט איז נישט נוהג הסבה, ווייל מען פירט זיך נישט איין צו מיסב זיין ביי א עסן. שרייבט ער ואני ראיתי בארץ ישראל ובירושלים עוד היום נוהגין בהסבה. לגבי דעם שיעור כזית, ער רעדט אין דעם שיעור כזית פון די מצה. זאגט ער אז די מנהג איז געווען אין אשכנז אז א כזית איז א האלבע כביצה, שרייבט ער ואני הכותב נפלאתי על זה, כי ראיתי הרבה זיתים בירושלים, און איך האב נישט געזעהן אזא גודל ווי א האלבע ביצה, אסאך קלענער איז דאס. און ערב פסח שחל בשבת זיין רבי רבי יצחק האט מתיר געווען אזוי און ס'איז באקאנט אז אין אשכנז האט מען מקפיד געווען צו באקן די מצה מצות מצוה ערב פסח אבער ס'דא א גרויסע מחלוקת אויב ערב פסח קומט אויס שבת ווען באקט מען די מצה זאגט ער אז זיין רבי אין ירושלים האט מתיר געווען האט איינגעפירט אז מ'זאל נישט באקן

די עיקר הלכה איז אז מען טאר נישט שלאפן אפילו ארעי חוץ לסוכה. אבער ווען מען איז געווען מיט מיין רבי'ן רבי יצחק אין ירושלים בשנת ק י ט, כ'האב געוואלט שלאפן אינדרויסן פון סוכה, ואמר לי אם נהגת כן לא קיימת מצוות סוכה ונמנעתי כ'האב זיך איינגעהאלטן און בין יא געשלאפן אין סוכה. ס'דא נאך א רשימה פון תלמידים פון רבי יצחק וואס האבן גע'חתמ'עט אויף א חרם אין ק ל ז אין ירושלים אנטקעגן מוסרים. די כתב יד האט ר' נחמן נתן קאראניל, געווען א חכם אין ירושלים אין די תקופה פון די ישוב הישן, געהייסן נחמן נתן קאראניל, איז ארויפגעקומען דא פון האלאנד, און ער האט געטראפן דא אזא א אינטערעסאנטע תעודה פון די יונגן פון די ישיבה, אז זיי האבן אז זיי האבן געהאט ווייזט אויס מוסרים וואס זיי האבן איבערגעגעבן פאר די גוים אנטקעגן די אידן, און זיי האבן אריין און זיי האבן אויסגערופן א חרם פון אויף זיי, און און און זיי שרייבן אז זיי זיצן אויף הר ציון. שוין, האבן אונז עטליכע ראיות אז די אידן האבן געוואוינט אין הר ציון, און קומט אויס אז דאס איז געווען די שול פון רמב"ן איז געווען דארט, און נישט אווי מען ווייזט אויס אז מען ווייזט אויף היינט. נאך א איינער פון די גדולי הראשונים איז ארויפגעקומען, נישט אזוי באקאנט ביי אונזער עולם, ר' נתן מאיגער, איגער איז א שטאט אין אשכנז, ער איז נתפרסם געווארן מיט די דרגה אין ער איז געווען א חבר מיטן תרומת הדשן, און נתפרסם פון זיין גרויסע דרגה אין קידוש השם, אין שנת ק"פ האט האט זיך אויסגעבראכן אין אין באהעמיע, דאס איז אין געגנט פון פראג, א א מלחמה צווישן אין די נוצרישע וועלט דארט, ס'איז געווען די פויפסט

ווינציגער ווי צוואנציג יאר, א מלחמת קודש אנטקעגן די הוזיטים, און ס'האט געקאסט אסאך קרבנות, און פארשטייט זיך די אידן האבן אויכעט געליטן פון דעם, ס'האט זיך אנגעהויבן בשנת בערך ק"פ. עס איז פערצן צוואנציג. דער רב נתן שטייט אין לקט יושר האט ס'איז געווען א א שאלה פון פון קידוש השם זיי פלעגן צונעמען די ווייבער מיט די קינדער אדער מענה זיין געווען זייער ביטער און דער רב נתן מאיגער האט אנגעזאגט זיין ווייב ווען דו עסט הערן מיין קול וועל איך עה שרייען וועסטו וועסטו אפשעכטן די קינדער, אויסשעכטן די קינדער זאל נישט האבן קיין קיין קיין נסיון אין קידוש השם, ס'איז א שרעקליכע זאך, דאס איז א מבהיל על הרעיון א טאטע זאל קענען אזוי מקדש שם שמים זיין מיט זיינע קינדער. אין שו"ת מהר"י ברונא, מהר"י ברונא איז געווען אין תרומת הדשן'ס חדר, איז דא צוויי גרויסע סימנים רע"ח און רע"ט זייער א שווערע שאלה פון אין חושן משפט, די סך הכל איז, זייער שווער צו אריין גיין אין די פרטים פון דעם, די סך הכל איז אז עטליכע משפחות פון פראג האבן זענען אריבער קיין ירושלים און זיי מקדיש געווען זייערע שטובער אין פראג, אז ווער עס וועט דינגען זייערע הייזער איז די געלט וועט אנקומען אין ירושלים און זאלן זיי קענען לעבן, עס איז געווען א סכסוך צווישן צווישן די משפחות און מען האט געשיקט די סכסוך פאר מהר"י ברונא. זעט מען, ערשטנס זעט מען פון די פון די עובדות אז ירושלים איז געווארן א מקום תורה, נישט סתם מ'איז ארויפגעקומען, מ'איז ארויפגעקומען און די ראשונים, די חכמי העיר, חכמי אשכנז און פראג זענען ארויפגעקומען און זיי האבן זיכער געעפנט ישיבות. ס'דא א כתב יד אין אין אין לונדון, ס'הייסט מאנטיפיורי הונדערט זעקס און פֿופֿציק, איינער פון די ראשונים ר' זלמן כץ האט געשריבן א ספר ספר היריעה, וואס ער האט באקומען א שאלה פון ר' הלל וואס ער זיצט אין ירושלים ער האט זיך מסתפק ווי צו שרייבן חודש אייר אין א גט צו מיט איין יו"ד צו מיט צוויי יודן און למרבה הפלא שרייבט ער שרייבט דער ר' הלל פאר זיינע חברים אין אשכנז אז ער האט נישט געשריבן קיין גט אין חודש אייר, זייער אינטערעסאנט, אבער ווען ער איז אנגעקומען ירושלים האט געזען ווי מ'שרייבט אין ירושלים א גט מיט צוויי יודן, און אזוי האב איך געהערט פון ר' נתן מאיגרא אז דאס איז דער מנהג אין ירושלים, איז איז בין איך האב איך מקבל געווען די די הנהגה און איך האב אנגעהויבן צו שרייבן גיטין אין ירושלים אפילו אין חודש אייר שלא יעלה ולא יבוא. איינער פון די אסירי התקוה, אסירי ציון האט געהייסן וואס האט געלערנט אין די ישיבה פון ר' יצחק איז געווען א חכם אנונימי דאס הייסט א חכם וואס אונז האבן נישט זיין נאמען פון די חבורה וואס האט געשריבן א א פלאות'דיגע בריוו, ס'איז ממש פלאי ביותר, ס'איז א שאד אז ס'איז אן א נאמען, אבער ווער האט געטראפן דעם בריוו איז געווען ר' אנשל, ר' אנשל ממארבורג, איז געווען דער ראש ישיבה אין מארבורג, און. ער איז געווען א חבר א חבר פון מהרי"ל, א תלמיד פון מהר"ש בי נוישטאדט, און ער האט געטראפן דעם בריוו אין ארון קודש אין אין דייטשלאנד, וואס מען האט געשיקט פון ירושלים, און די בריוו איז פלאי ביותר. די בריוו שרייבט כאילו ס'איז א א פון הימל, אזוי ווי מ'זאגט ביי אונז א פתקא מן שמיא. אני פלוני אלמוני דורש דורש שאילת שלום אחי שבעסטרייך, דאס הייסט ס'איז א איד וואס איז ארויפגעקומען פון עסטרייך קיין ירושלים און ער שרייבט א בריוו פאר זיינע ברידער וואס זענען געבליבן דארט תופסי ישיבה ועומדים בפרץ, אייך זענען די רוב, אייך זענען די רוב פון די חכמי עסטרייך, דא איז דא א מיעוט, איך וויל אייך זאגן א זאך וואס מען האט אונז מגלה געווען פון פון שמים, און דער אויבערשטער איז א עד אז יעדע ווארט וואס איך שרייב אין די בריוו איז אמת. איז ער מתחיל אזוי, הנה מיכאל שר הגדול גילה לי סוד חתום וסתום. אשר נשמע מאחורי הפרגוד, ושרפים ואופנים און מלאכי מעלה זענען בוכה אויף די צרה וואס איז וואס איז ניתך געווארן אין אשכנז דאס די די די בעקבות די מגיפה פון די שווארצע מגיפה די די פאגראמען וואס מען האט אויסגעהארגעט צענדליגער טויזנטער אידן, וואס איז די סיבה וואס מדת הדין האט מנצח געווען מידת הרחמים, דאס איז זיין לשון, און ס'איז ממש אזוי ווי שטייט אין סדום ע ע אז ס'האט זיך איבערגעדרייט די שטאט, און אפילו מידת הרחמים איז געווארן אזוי ווי מידת הדין, אזוי שווער איז דאס, ס'האט זיך, די צינורות האבן זיך אויפגעהערט, דא זעט מען אז זיי האבן געלערנט קבלה, וואס איז צינורות, אין אשכנז איז נישטא קיין צינורות, והחבילה נתפרדה, דאס איז אויך א קבלה מושג, והצדיק נאסף מפני הרע, זאגט ער אזוי, האט אים מיכאל מגלה געווען אז מען דארף מאכן א תקנה, אז ס'זאל ארויף קומען דא עטליכע קבוצות פון רבנים פון עסטרייך, פון אשכנז, זאל קומען דריי, דריי, א קבוצה פון דריי, און א קבוצה פון פיר, די דריי זענען קעגן די ג' אבות, און די פיר זענען קעגן די ג' אמהות. און די דריי זאלן מיט די פיר זאלן זיך זאלן מאכן נאך קבוצות אנקומען ביז י"ב. זיי זאלן צוזאמנעמען חברים ביז י"ב, ארויפקומען ירושלים, און און ער רעכנט אויס א גאנצע סדר פון תפילה מיט צומות מיט תעניות, און יעדע כת זאל לערנען געוויסע מסכתא און געוויסע פסוקים, נישט יעצט איז די צייט צו רעדן וועגן דעם, און דאס און זיי זאלן זיצן אין ירושלים ביז שנת קמ"ב, און ער האט א גאנצע ראשי תיבות מיט א גימטריא קמ"ב, אז ס'איז די סופי תיבות פון די אבות, יא, יעקב איז ב' און אברהם איז מ' און יצחק איז ק' און די די די זכות פון די אבות זאל מגן זיין און און און די צרה וועט אוועק גיין. זאגט ער אן אזוי ובתקנתכם יקבלו כל הארצות עליהם טאמער מ'עט מקבל זיין טאמער מ'עט מתקן זיין די תקנה אלע אייערע לענדער זאלן עס מקבל זיין און און אזוי דארף זיין, אזוי האט מיכאל שר הגדול מגלה געווען אין בערך אין די ק"פ יארן, איך בין זייער איבערראשט פון דעם. איך בין זייער איבערראשט פון דעם, דער עולם ווייסט אז איך שוין יארן, שוין בערך פערציג יאר וואס איך בין חוקר דעם ענין, דעם מנהג ישראל פון גילוח שערות נשים. איינע פון די גילויים וואס איך האב איז א צעטל פון א תלמיד פון רבי צדוק הכהן מלובלין, הכהן הגדול מלובלין, וואס ער שרייבט איבער פון רעבן, אז נאך די מגיפה אין אשכנז האבן די חכמי אשכנז געפרעגט אין א תענית חלום כלפי שמיא וואס איז די סיבה וואס עס איז געקומען אזא ביטערע גזירה אז מען האט אויסגעהארגעט צענדליגער טויזנטער אידן, האט מען געענפערט משמיא היות וואס זיי זיי זענען זיי האבן געוואוינט הונדערטע יארן צווישן די גוים, און זיי האבן זיך אויסגעמישט, און זיי האבן מקבל געווען אורחות חיים פון די גוים, און איינע פון די פון די פון די פירצות וואס זיי וואס זיי האבן עדאפטעט פון די גוים איז געווען אז זיי האבן נישט אכטונג געגעבן אויף גילוי שער, און בעקבות דעם האבן זיי האבן זיי מתקן געווען א תקנה אז די פרויען זאלן זיך אפשערן די האר. איך האב נישט געטראפן א א אסמכתא צו דעם, אבער מי לנו גדול מרב צדוק, יעצט האבן מיר געטראפן א שטיקל אסמכתא צו דעם, אז ס'איז געווען אזא זאך פון א פון א פון א פתקא משמיא ווי מען זאגט, מען האט באקומען א א א א א בת קול פון הימל אז מען זאל אז מען זאל מתקן זיין תקנות אויף צו צונעמען די גזירה. אקעי ס'איז נישט ממש וואס רב צדוק האט איבערגעגעבן, אבער ס'איז ס'געט ס'געט מיר א א זייער אינטערסאנטע צושטעל צו רב צדוק. נאך א א א ראיה אז אז די אידן האבן געוואוינט אין הר ציון און נישט אין אין די רובע היהודי פון היינט, דאס איז זייער א שטארקע ראיה, איינער פון די חכמי ספרד וואס איז ארויף געקומען אין די תקופה איז רבי יוסף טוב עלם, ס'איז דא גראדע צוויי יוסף טוב עלם, ס'איז דא איינער פון די בעלי התוספות וואס האט געוואוינט אין צרפת, און ס'איז דא איינער א ספרדי וואס איז ארויף געקומען פון טולעדא אין ירושלים אין שנת ק ל ז, און ער האט אנגעהויבן צו מפרש זיין א פירוש אויף אבן עזר, אויף אבן עזרא, סליחה, אנטשולדיגט, אויף אבן עזרא על התורה, און האט עס געענדיגט אין ירושלים, מסיבות לא ידועות איז ער אוועק קיין דמשק, אין שנת ק מ ח איז ער צוריק קיין ירושלים, אין יענע יאר האט ער עס געענדיגט. אויפן פסוק הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב, וואס מען זאגט דאס יעדן טאג ביי יום השני, זאגט דער אבן עזרא הר ציון איז צפון פון ירושלים, שרייבט רבי יוסף טוב עלם, ואמר זאת בדרך סברה, ואין זה אמת, רק הר ציון איז דרומי פון ירושלים. פון וואנט ווייס איך? כי אני שכנתי בירושלים שנים רבות, ובה חיברתי זה החיבור, און ס'איז דרום זייט פון ירושלים. און ער איז דורכגעפאלן מיט דעי טעות אז הר ציון איז הר ציון פון די נוצרים. ער איז איינער פון די וואס זענען אריינגעפאלן אין דעי טעות. און אבער וואס איז נוגע צו אונז אז די אידן האבן געוואוינט אין די הר ציון אונטער דוד המלך'ס פאלשע קבר. כ'וועל מסיים זיין מיט רב דוסא, רב דוסא איז געווען א חכם אין יוון, ער איז געקומען פון אשכנז זיך באזעצט אין יוון, ס'דא א חיבור זיינע על התורה וואס איז נאכנישט געדרוקט געווארן. ס'איז זייער אינטערסאנטע חיבור על התורה, שרייבט ער אז כשיבואו לידי זקנה די חכמי אשכנז ווען זיי ווערן די עלטער זענען זיי עולה לארץ ישראל ויושבים שם בהר ציון עד שימותו ויקברו שם ויהיה להם לכפרה. אונז ווייסן אז דאס איז געווען דער נוהג, אבער ער שרייבט אז ער איז א עד פון די לעצטע דור פון די אשכנזים אז מען איז ארויפגעקומען און זיך באזעצט אין הר ציון מיט די מטרה און זיך באגראבן אין הר הזיתים זאל זיין א כפרה פאר זיי. קומענדיגע וואך העט מען רעדן וואס איז געווען די יחס סיי פון די איסלאם אנקעגן די אידן און די יחס פון די נוצרים אנקעגן די אידן אין הר ציון. כל טוב און א גוטן טאג.